בעזרת השם יתברך, מסכת ביעא, דף כט, מ'הייבט מיר אן דף כח עמוד ב' אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, לא יאמר אדם לטבח, א מענטש זאל נישט זאגן פאר א טבח פאר א קצב יום טוב, שקול לי בדינר בשר, געב מיר א דינער פלייש, פארוואס ווייל ער דערמאנט די דינער, מ'טאר נישט דערמאנען געלט יום טוב. אבל, שוחט ומחלק ביניהם. אבער דער טבח קען שעכטן, צעטיילן די פלייש, און שפעטער, נאך יום טוב מאכט מען א חשבון וויפיל יעדער איז שולדיג. בעצם, די ראשונים מוטשען זיך שוין. אז לכאורה די דין האט מען שוין געזען א פריערדיגע משנה, און טייל ראשונים זאגן אז די עיקר חידוש פון די משנה איז, אין די פריערדיגע משנה האט מען געזען, מ'טאר נישט דערמאנען געלט, ס'טייטש מ'טאר נישט גיין צו א קצב זאגן, געב מיר א האלבע פונט פלייש, איך וועל דיר צאלן אויף דעם כך וכך געלט. דאס טאר מען נישט זאגן. דא אין די משנה איז די חידוש, אז אפילו מען זאגט שקול לי בדינר בשר געב מיר א דינער פלייש ס'טייטש מען נוצט זיך מיט די ווארט דינער אויף וויפיל פלייש מען וויל דאס טאר מען אויך נישט. זאגט די הייליגע גמרא, היכי עביד, ס'טייטש טאמער איינער וויל א געוויסע מידה פלייש, ער וויל נישט א האלבע בהמה א פערטל בהמה דאס האבן מיר שוין געזען אז מען מעג, ער וויל א קליינע ביסל פלייש, פלייש ווערט א דינער, און וואס זאל ער טון? ענטפערט די גמרא, כי הא דבסורא אמרי תרטא פלגו תרטא.

על כל פנים זאל מען זיך באנוצן מיט א לשון און נישט מיט קיין געלט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אומר אדם לחבירו מלא לי כלי זה, א מענטש מעג זאגן פאר זיין חבר יום טוב פיל מיר אן די כלי, אבל לא במידה, אבער נישט ווען די כלי איז א שפעציעלע כלי פארן מעסטן א מידה, רבי יהודה אומר, אם היה כלי של מידה, לא ימלאנו, מען וועט זען די גמרא וועט מפרש זיין וואס איז די מחלוקת פון די תנא קמא און רבי יהודה. זאגט יעצט די משנה ווייטער, מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדותיו מערב יום טוב ונותנן ללקוחות ביום טוב. ס'טייטש, אבא שאול בן בטנית האט געהאלטן אז מען טאר טאקע נישט נוצן קיין כלי מדידה יום טוב, מען טאר נישט מעסטן זאכן יום טוב, און במילא פון פאר יום טוב האט ער שוין אנגעפילט אלע זיין כלי מדידה מיט וויין, אזוי אז יום טוב זאל שוין זיין אנגעפילט, שפעטער יום טוב אז איינער האט געוואלט וויין האט ער שוין גענומען די אנגעפילטע כלי מדידה און אזוי אנגעגאסן פאר יענעם, ער האט נישט מודד געווען און האט נישט גענוצט די כלים יום טוב. אבא שאול אומר, אבא שאול קריגט זיך, און אבא שאול זאגט, דאס וואס אבא שאול בן בטנית האט אנגעפילט כלים פון פאר יום טוב, און נישט ווייל ער האט געהאלטן מען טאר נישט נוצן די כלי מדידה יום טוב, נאר אף במועד עושה כן, מפני בירורי המידות, ס'טייטש אפילו חול המועד, וואס חול המועד איז יעדער מודה אז מען מעג אנפילן כלי מדידה, איז פון דעסט וועגן פלעג אבא שאול בן בטנית אנפילן די כלים פון פריער, און רש"י זאגט מ'וועט באלד זעהן צו מ'איז יא גורס מפני בירורי מידות צו נישט, אבער אונז וועמיר דא גורס זיין מפני בירורי מידות, פשט איז, אז נארמאל אין א וואכן טאג איז ווען א מענטש איז געקומען קויפן וויין ביי אבא שאול בן בטנית, ווען מען גיסט וויין פון איין כלי צו א צווייטע, איז די אויבערשטע חלק ווערט אנגעפילט מיט שוים, ס'הייבט אן שוימען, און מילא ווער דערלייגט? דער לקח דערלייגט, ווייל א לקח קומט קויפן לאמיר זאגן א ליטער וויין, איז האלב פון די ליטער איז טאקע וויין, די רעשט איז שוים, איז נארמאל אין א וואכן טאג פלעג אבא שאול בן בטנית צוווארטן די שוים זאל אראפגיין, און שפעטער האט ער משלים געווען די וויין די לקח זאל נישט דערלייגן, מה שאין כן ווען ס'איז געקומען חול המועד, חול המועד איז געווען א גרויסע געיאגעניש ווי מ'וועט זען מען האט זיך געיאגט לערנען, און במילא האט ער צוגעגרייט די אלע כלים שוין א נאכט פריערט, כדי טאקע די שוים זאל אראפגיין, און דאס, זאגט אבא שאול, דאס איז די טעם געווען פון אבא שאול בן בטנית אז ער האט אנגעפילט די כלי מדידה א נאכט פריערט, נישט ווייל מען טאר נישט נוצן קיין כלי מדידה יום טוב, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, אף בחול עושה כן, מפני מיצוי המידות, טייטש אפילו אין א נארמאלע וואכן טאג נישט חול המועד, יעדן טאג, איז אבא שאול בן בטנית האט אויך פארקויפט אויל, איז מיט אויל האט ער זיך געפירט אזוי א גאנץ יאהר, פארוואס? ווייל אויל איז דאך די דרך אז ס'איז זייער קלעבעדיג ס'טייטש ס'קלעבט זיך אן אויף די ווענט פון די כלי, ס'איז אזא אזוי ווי אויל, די דרך פון אויל, און ממילא איז אויך די לוקח פלעגט דערלייגן ווייל ער האט אנגעפילט זיין כלי מדידה מיט אויל, שפעטער האט ער עס אריינגעגאסן צום כלי פון לוקח, און אסאך פון די אויל איז געבליבן אין זיין כלי. פלעג ער זיך פירן אז ער האט געהייסן די לקוחות די מענטשן וואס קומען קויפן האט ער געהייסן זיי זאלן ברענגען די כלי א נאכט פריער און ער האט גענומען זיין כלי און ער האט עס איבערגעגאסן אויף זייער כלי און געלאזט די כלי אזוי איבערגעדרייטערהייט א גאנצע נאכט אז די גאנצע אויל זאל ארויסטראפן כדי די לוקח זאל נישט דערלייגן אבער ווייטער ס'האט נישט קיין שייכות צו די דין אז מען טאר נישט נוצן קיין כלי מדידה יום טוב זאגט יעצט די גמרא די גמרא הייבט אן מלבן זיין קודם כל די מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי יהודה זאגט די גמרא מאי אבל לא במידה מען האט געזען די תנא קמא האט געזאגט מען מעג זאגן מלא לי כלי זה אבל לא במידה, רבי יהודה האט געזאגט אם היה כלי של מידה לא ימלאנו, איז וואס מיינט אבל לא במידה פון די תנא קמא? אמר רב יהודה אמר שמואל, זאגט רב יהודה אמר שמואל אזוי, אבל לא בכלי המיוחד למידה, אבל כלי העומד למידה, ימלאנו, ס'טייטש תנא קמא האלט אזוי, מען טאר נישט נוצן די כלי וואס מען נוצט א גאנץ יאר, לאמיר זאגן א מענטש פארקויפט וויין אויפן ליטער, און האט א כלי וואס ליגט אין אים א ליטער, און ער נוצט די כלי א גאנץ יאר, טאר ער דאס נישט נוצן, פארוואס? ווייל ס'איז א מעשה חול, מ'נוצט די זעלבע כלי אין די וואכן טאג פאסט נישט יום טוב דאס אויך צו נוצן, אבער טאמער דער מענטש האט א צווייטע כלי ביי זיך אין קעלער וואס דאס האט ער אוועק געלייגט טאמער די נארמאלע כלי עט זיך צוברעכן עט ער נוצן יענע כלי דאס טייטש א נייע כלי וואס ער נוצט נישט נארמאל, דאס זאגט די תנא קמא דאס מעג מען נוצן ווייל דאס איז נישט וואכנדיג דאס נוצט מען נישט אין די וואכן, ואתא רבי יהודה למימר און אויף דעם קריגט זיך רבי יהודה און רבי יהודה זאגט אפילו כלי העומד למידה לא ימלאנו אפילו א כלי וואס איז נאר געמאכט צו נוצן וואס מען האט טאקע נישט גענוצט טאר מען אויך נישט נוצן יום טוב פארוואס ווייל ס'איז וואכענדיג. פרעגט אבער די גמרא, אלמא גבי שמחת יום טוב רבי יהודה לחומרא ורבנן לקולא, זעהן מיר דאך דא על כל פנים אז רבי יהודה איז דער מחמיר און די חכמים די תנא קמא זענען די מיקל, פרעגט די גמרא והא איפכא שמעינן להו, למעשה האט מען געזעהן פארקערט דתנן, מיר האבן געזען די פריערדיגע בלאט די משנה האט געזאגט רבי יהודה אומר שוקל אדם בשר כנגד הכלי כנגד הקופיץ וחכמים אומרים אין משגיחין בכף מאזניים כל עיקר אז רבי יהודה לאזט ניצן א וואגשאל טאמער מען לייגט נישט אריין א געהעריגע וואג נאר מען ניצט א כלי אדער א קופיץ און חכמים לאזן נישט אלמא רבי יהודה לקולא ורבנן לחומרא עס איז פארקערט קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה קשיא דרבנן אדרבנן ענטפערט די גמרא ניין דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא פארוואס ווייל התם בשאינו עומד למידה, הכא בעומד למידה, ס'טייטש ווי נישט ווי, דער קופיץ צו דער כלי איז דאך נישט געמאכט צו נוצן אויף צו וועגן פלייש, דער קופיץ איז געמאכט אלס מעסער, מ'נוצט עס אלס מעסער, די כלי איז געמאכט אויף עפעס אנדערש, און ממילא זאגט רבי יהודה דארט מ'מעג עס נוצן טאמער מ'וויל וועגן מיט דעם, ווייל דאס איז נישט קיין נארמאלע זאך, אבער דא ווען דו גייסט אריין אין קעלער ארויסנעמען די כלי וואס דו האסט קיינמאל נישט גענוצט אבער ווי נישט ווי ס'איז געמאכט פאר דעם זאגט ר' יהודה דא טאר מען נישט ווייטער דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא ווייל התם קא עביד כדעבדינן בחול ווי נישט ווי אפילו טאקע ס'איז נישט קיין נארמאלע כלי צו נוצן מ'נוצט נישט נארמאל א קופיץ אבער מאכט זיך אמאל אין א וואכן טאג אז א מענטש האט נישט זיין וואג וואס טייטש ער האט א וואגשאל אבער די קילא די וואג וואס וועגט א קילא איז אים געגאנגען נוצט ער א קופיץ אנשטאטס דעם ס'קען זיך נאך אמאל מאכן מ'זאל נוצן די אלע כלים וואס ליגן דארט אין געשעפט, אבער הכא דא, לא קא עביד כדעבדינן בחול, ווי נישט ווי זאגן די חכמים דא, די כלי, די נייע כלי וואס ליגט אים אין קעלער האט ער קיינמאל נישט גענוצט, און ווייל עס איז נישט קיין וואכן כלי מעג מען דאס נוצן. דאס איז איין נוסח צו מפרש זיין די מחלוקת פון די תנא קמא רבי יהודה. זאגט די גמרא רבא אמר רבא זאגט אינגאנצן אנדערש, זאגט רבא מאי אבל לא במידה, שלא יזכור לו שם מידה, אבל כלי המיוחד למידה. ימלאנו, ואתא רבי יהודה למימר, כלי המיוחד למידה לא ימלאנו, וואס טייטש לויט רבא, האלט די תנא קמא, אז יום טוב טאר מען נישט זאגן א מידה, מען טאר נישט נעמען למשל א כלי וואס איז גרויס א ליטער, און זאגן פארן מוכר פיל מיר אן א ליטער, אבער מען מעג זאגן פיל מיר אן די כלי אן דערמאנען די מידה, אזוי האלט די תנא קמא, און רבי יהודה זאגט ניין. מען טאר אינגאנצן נישט נוצן קיין כלים וואס זענען געמאכט אויף צו מעסטן, פרעגט יעצט אבער די גמרא די זעלבע קשיא, אלמא גבי שמחת יום טוב רבי יהודה לחומרא ורבנן לקולא, והא איפכא שמעינן להו, דתנן רבי יהודה אומר שוקל אדם בשר כנגד הכלי כנגד הקופיץ, וחכמים אומרים אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר, אלמא רבי יהודה לקולא ורבנן לחומרא, קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה, קשיא דרבנן אדרבנן, ענטפערט די גמרא דא אויך, דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא, התם בשאינו מיוחד למידה, הכא במיוחד למידה, ס'טייטש ווייטער, דארט, דער קופיץ, די כלי וואס זאל נאר נישט זיין, איז נישט געמאכט אויף א וואג, מען נוצט עס נישט אויף צו וועגן. דא, זאגט ר' יהודה, גיי נוצן א כלי וואס איז געמאכט אויף א מידה, דאס טאר מען נישט. ווייטער דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא, חכמים אויף חכמים איז אויך נישט שווער פארוואס? ווייל התם קא עביד כדעבדינן בחול, ווי נישט ווי, מאכט זיך אמאל, אפילו אין א וואכן טאג, מען זאל נוצן א קופיץ, במילא טאר מען נישט. הכא לא קא עביד כדעבדינן בחול, ווי נישט ווי, אין די וואכן טאג איז נישט דא אזא זאך, אז א מענטש זאל זאגן פאר זיין חבר פיל מיר אן די כלי, מען זאגט וואס מען וויל, מען זאגט געב מיר א ליטער, געב מיר א האלבע ליטער, מען זאגט א מידה, און ממילא טאמער מען נוצט סתם מען זאגט פיל מיר אן די כלי, דעבידי אינשי דמקרבי חמרא במנא דכילא ושתו, ס'טייטש אין די וואכן טאג איז אויך דא אמאל א מענטש זאגט פיל מיר אן די כלי, ס'טייטש געב מיר א מתנה בחינם, במילא ס'איז אינגאנצן נישט קיין דרך מקח וממכר צו זאגן פיל מיר אן די כלי, און דערפאר זאגן די חכמים, יום טוב מעג מען דאס טון. זאגט אונז די גמרא, מ'האמיר געזען די משנה, מעשה באבא שאול בן בטנית, וואס ער פלעגט אנפילן פאר יום טוב די כלי מדידה, האט אבא שאול געזאגט אין די משנה, ניין, דאס איז געווען אנדערש, וועגן די בירורי המידות, וועגן די שוים וואס קומט ארויף, און במילא איז אנדערש. זאגט די גמרא, תנא, מ'האמיר געלערנט א ברייתא אף במועד עושה כן, מפני ביטול בית מדרש. איז רשי איז מסביר דא ביידע וועגן, סיי טאמער מ'איז גורס מפני בירורי המידות, סיי טאמער מ'איז נישט גורס מפני בירורי המידות, טייטש אזוי, טאמער מ'איז גורס מפני בירורי המידות, איז פשט אז אבא שאול בן בטנית האט עס געטון וועגן די שוים, די שוים וואס גייט אראפ נעמט א לאנגע צייט, יעצט חול המועד איז דער אבא שאול בן בטנית געווען א גרויסע תלמיד חכם, מ'פלעג אים קומען פרעגן אסאך שאלות, און במילא האט ער זיך געיאגט, ער האט נישט געוואלט ווארטן ביז די שוים גייט אראפ ווייל ער האט זיך געיאגט אין בית מדרש אריין ענטפערן אלע שאלות, ווייל מענטשן האבן נישט געארבעט יענע טאג, און דערפאר האט זיך שוין א נאכט פריערט צוגעגרייט די כלים, זאל נישט דארפן ווארטן אויף די שוים. טאמער מען איז נישט גורס מפני בירורי המידות, איז פשט ס'האט נישט קיין שייכות צו שוים, נאר סתם אזוי, אבא שאול בן בטנית איז געווען א גרויס תלמיד חכם, חול המועד איז געווען א טאג וואס קיינער האט נישט געארבעט מ'איז געזעצן אין בית מדרש, מען האט אים געדארפט האבן אין בית מדרש, איז אנשטאט זיין פארנומען א גאנצן טאג חול המועד מעסטן כלים, האט ער אלעס צוגעגרייט א נאכט פריער, זאגט אונז די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הוא כנס שלוש מאות גרבי יין מבירורי המידות, וואס טייטש אפילו טאקע אז אבא שאול בן בטנית האט שטארק מקפיד געווען ביי די נושא פון די שוים אז ער זאל נישט בא'גנב'ענען קיין לקוחות, אבער ווי נישט ווי, ווי תוס' רי"ד איז מסביר, חול המועד אסאך מאל געווען גאר אסאך קונים, און ער האט אויסגענוצט אלע כלים וואס ער האט צוגעגרייט פון נעכטן, ממילא האט מען געדארפט ברענגען נייע כלים, און ס'איז געווען שוים, און די לקוחות האבן נישט געוואלט ווארטן ביז די שוים איז אראפ, איז למעשה האט ער פארדינט די גאנצע וויין, וואס די לקוחות האבן נישט געוואלט צואווארטן, און נאך א שטיק צייט האט אבא שאול בן בטנית געמאכט א חשבון אז ער האט פארדינט דרײַ הונדערט פעסער וויין וואס באלאנגט בעצם נישט פאר אים, וואס בעצם האט ער פארדינט נאר וועגן די שוים, ווייל ער האט געמאכט א חשבון וויפיל וויין ער האט געהאט, וויפיל ער האט פארקויפט, וויפיל ער איז געבליבן מיט, האט ער געזען ער איז געבליבן מיט די איבעריגע דרײַ הונדערט פעסער וויין. וחביריו כנסו שלוש מאות גרבי שמן ממיצוי המידות, זיי וואס זיי זיין חברים האבן אויך געזען אז זיי האבן איבעריג דרײַ הונדערט פעסער אויל וואס בעצם קומט נישט פאר זיי, נאר היות מענטשן האבן נישט געוואלט ווארטן און האבן זיך געיאגט איז די איבעריגע געבליבן ביי זיי, ס'טייטש בעצם זיי האבן זיך נישט געוואלט נהנה זיין פון דעם, והביאום לפני הגזברים לירושלים, און במילא ער מיט די חברים האבן גענומען די אלע פעסער און זענען ארויפגעגאנגען צו ירושלים צו די גזברים פרעגן וואס מ'זאל טון מיט דעם, און ווי רש"י איז מסביר זיי האבן עס נישט געוואלט מקדיש זיין, ווייל זיי האבן געהאלטן זיי קענען עס נישט מקדיש זיין, ס'איז נישט זייערס, ס'באלאנגט פאר אנדערע, ממילא זענען זיי געקומען צו די גזברים די גזברים זאלן אפפסק'ענען וואס טוט מען מיט די וויין מיט די אויל, אמרו להם, און די חכמי ירושלים האבן זיי געזאגט אי אתם זקוקים לכך, ס'פעלט נישט אויס וואס טייטש? ס'איז נישט גע'גזל'ט ס'איז ענקער'ס, די אלע לקוחות זענען אנטלאפן פאר זיי האבן געוואלט ווארטן די שוים זאל אראפגיין, ס'איז זייער שולד, זיי האבן גוט געוואוסט אז זיי וואלטן געקענט ווארטן, זיי האבן נישט געוואלט ווארטן, פשט זיי האבן אויפגעגעבן אויף דעם און במילא די וויין די אויל איז ענקער'ס עטס קענטס טון מיט דעם וואס עטס ווילטס, אמרו להם, האט אבא שאול בן בטנית מיט זיין חברים האבן געזאגט דארט פאר די גזברים אף אנו אין רצוננו בכך, אונז ווילן זיך אויך נישט באנוצן מיט א זאך וואס איז נישט אונזער'ס, וויל מען נישט הנאה האבן פון יענעמס א זאך, אמרו להם, האבן די חכמים געזאגט הואיל והחמרתם על עצמכם, עטס ווילטס מחמיר זיין אויף ענק, אויף זיך אליין, איז פון דעסט וועגן הקדש איז דאס נישט, עשו מהם צרכי רבים, מאכטס עפעס פארן רבים, דתניא, ווייל מען האט געלערנט א ברייתא גזל ואינו יודע למי גזל, טאמער איינער האט בא'גנב'עט פון א רבים, מ'ווייסט נישט פון וועם, יעשה בהם צרכי רבים, ער וויל תשובה טון זאל ער מאכן צרכי רבים, איז עטס אויך אנשטאטס עס געבן פאר הקדש, מאכטס מיט דעם צרכי רבים, מאי נינהו וואס איז דאס צרכי רבים, אמר רב חסדא בורות שיחין ומערות, דאס איז בורות שיחין ומערות וואס גייט דארט וואסער, וואס מענטשן זאלן קענען טרינקען פון דעם, איז טוטס אזעלכע סארט זאכן מיט די געלט וואס עטס וועטס פארדינען פון די איבעריגע אויל און פון די איבעריגע וויין. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אדבריה רב חסדא לרבנא עוקבא, רב חסדא האט גענומען רבנא עוקבא פאר שפאציר ודרש, ער האט געדרש'ט אזוי, לא ימדוד אדם שעורים ויתן לפני בהמתו ביום טוב, א מענטש זאל נישט מעסטן פונקט שעורים געבן פאר זיין בהמה אפילו געבט עס נאר פאר די בהמה, פארוואס? ווייל ס'זעהט אויס ווי א מקח וממכר, אבל קודר הוא קב או קביים, ער מעג נעמען א כלי וואס איז גרויס א קב אדער א קביים, און עס אריין שטופן אין די שעורים אזוי ארויס נעמען, ונותן לפני בהמתו ואינו חושש דאס מעג מען יא, ווייל די דרך פון מקח וממכר איז מען לייגט די שעורים אין די הענט, און מען לייגט עס אריין אין די כלי נישט מען שטופט אריין די כלי אין די שעורים, מילא אויף אזא אופן מעג מען. נאך א זאך זאגט ער, והנחתום, ס'טייטש דער בעקער, מודד תבלין ונותן לתוך קדירתו, כדי שלא יקדיח תבשילו, ס'טייטש א שפעציעלע כלי פאר א בעקער און א קעכער וואס קאכט און דארף אריינלייגן תבלינים אינעם תבשיל, איז ער מעג יא מעסטן די תבלינים, פארוואס? ווייל טאמער ער וועט נישט מעסטן איז קען ער אריין לייגן צו פיל און די תבשיל ווערט צו געפעפערט צו צו פיל תבלין מען קען עס נישט עסן און במילא דארט האט מען מיקל געווען זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב מודדת אשה קמח ביום טוב א פרוי מעג מעסטן מעהל יום טוב ונותנת לתוך עיסתה כדי שתיטול חלה בעין יפה זאל געבן חלה בעין יפה חלה איז א פיר און צוואנציגסטעל פון די מעהל פון די טייג און במילא טאמער זי וועט מעסטן די מעהל וועט זי געבן חלה די שיעור וויפיל מען דארף, טאמער זי וועט נישט מעסטן וועט זי אנהייבן קארגן, זי וועט זאגן אפשר האב איך אריינגעלייגט ווייניגער, און פארדעם לאזט מען איר מעסטן די מעהל, איז שמואל אמר, שמואל האט געזאגט אסור, מען טאר נישט, פארוואס ווייל ווי נישט ווי ס'קוקט אויס ווי מען איז מודד למכור, ווי מען גייט פארקויפן מילא טאר מען נישט, פרעגט די גמרא ווי אזוי זאגסטו אז שמואל זאגט מען טאר נישט, והא תנא דבי שמואל מותר, אין בית מדרש פון שמואל האט מען פארגעלערנט א ברייתא מען מעג יא, איז זעהן מיר אז ער האט געהאלטן מען מעג יא, אמר אביי, זאגט אביי השתא דאמר שמואל אסור, יעצט אז מען זעהט אז שמואל אליין, האט געזאגט אסור, ותנא דבי שמואל מותר, און אין זיין בית מדרש האט מען געלערנט א ברייתא אז מען מעג יא, זעהן מיר דא אז שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן, אז שמואל האט אונז געוואלט זאגן הלכה למעשה, ס'טייטש אפילו טאקע מען זעהט אין א ברייתא אז מען מעג, ווייל בעצם טאקע מעג מען, האט שמואל געהאלטן אז פסק'נען דארף מען פסק'נען אסור, ווייל דאס איז איינע פון די זאכן וואס הלכה ואין מורין כן, ס'טייטש טאמער איינער איז מיקל ביי דעם מעסט די מעהל ווען מען מאכט די טייג, דארף מען נישט מוחה זיין, אבער פסק'ען אזוי לכתחילה אזוי צו טון, טאר מען נישט. זאגט אונז די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אין שונין קמח ביום טוב, מען טאר נישט איבערזיפן מעהל יום טוב, ס'טייטש די ערשטע מאל טאר מען אוודאי נישט זיפן מעהל ווייל ס'איז מרקד, ס'איז א ממש א אב מלאכה טאר מען נישט טון יום טוב, ס'איז א זאך וואס מען קען טון פאר יום טוב, אבער א צווייטע מאל, זאגט די ברייתא טאר מען אויך נישט, משום רבי פפייס ורבי יהודה בן בתירא אמרו שונין, זיי קריגן זיך, און זיי זאגן מען מעג יא א צווייטע מאל איבערזיפן, פארוואס? ווייל יעדער זעהט אז ווען מען זיפט איבער די צווייטע מאל בלייבט נישט איבער קיין סובין און קיין שמוץ פון אויבן, און זעהט יעדער דאס איז נישט קיין מרקד, און קיין גרויסע טרחה איז דאס אויך נישט, און ממילא מעג מען. ושווין, זאגט די ברייתא, ביידע זענען מודה וואס טייטש אפילו די תנא קמא וואס לאזט נישט נארמאל זיפן א צווייטע מאל, איז ער מודה שאם נפל לתוכן צרור או קיסם ששונין, אז טאמער עס פאלט אריין א שטיינדעלע אדער א שפענדעלע אין די מעהל, מעג מען א צווייטע מאל איבער זיפן, פארוואס? ווייל דא זעהט שוין ממש יעדער אז די כוונה איז דא נישט צו מאכן מרקד, אפצורייניגן די מעהל, נאר די כוונה איז ארויסצונעמען די שטיינדעלע אדער די שפענדעלע וואס איז דא אריינגעפאלן, וואס דאס מעג מען טון, מען האט דאך עס נישט געקענט טון פאר יום טוב, מילא מעג מען עס אוודאי טון יום טוב, זאגט די גמרא, תני תנא קמיה דרבינא, איינער האט פארגעלערנט א ברייתא פאר רבינא, האט ער פארגעלערנט אז אין שונין קמח ביום טוב, מען טאר נישט איבערזיפן מעהל יום טוב, אבל נפל צרור או קיסם, טאמער עס איז אריינגעפאלן א שטיינדל אדער א שפענדל, בורר בידו, אנדערש ווי מען האט פריערט געזען, נאר דא אין די ברייתא שטייט מען מעג עס ארויסנעמען מיט די הענט, אמר ליה, האט רבינא געזאגט פאר דעם וואס האט פארגעלערנט די ברייתא, כל שכן דאסור, דהוה ליה כבורר, דאס אוודאי טאר מען נישט, ווייל דאס קוקט ממש אויס ווי א בורר נעמסטו ארויס פסולת מתוך אוכל, מיט א כלי איז אסאך בעסער, ווייל מיט א כלי, מען זיפט דאך קודם כל די צווייטע מאל, איז מרקד דא דאס נישט, די שאלה איז סך הכל צו מען מעג עס טון יום טוב צו נישט, נאר מען האט פריערט געזען טאמער עס איז אריינגעפאלן א שטיינדל אדער א שפענדל מעג מען דאס טון ווייל דאס איז א זאך וואס מען האט נישט געקענט טון פאר יום טוב און ס'איז אויך נישט קיין מרקד מילא ענדערש מיט א כלי ווי איידער מיט די הענט זאגט די גמרא

כ'דארף נישט דיין היתר, ווייל יעדער ווייסט די היתר אן דיר אויכעט. פוק חזי כמה מהולתא הדרן בנהרדעא, גיי צייל, גיי זוך וויפיל זיפלעך, נפות, איז דא אין נהרדעא, יעדער נוצט שוין, יעדער זיפט שוין מעל א צווייטע מאל דא יום טוב, מ'דארף נישט דיין היתר. זאגט די גמרא, דביתהו דרב יוסף, נהלא קמחא אגבא דמהולתא, זי פלעגט זיפן מעל מיט א שינוי, נישט נארמאל אינעם זיפ, נאר פון די אנדערע זייט, פון די אונטערשטע זייט, אמר לה, איז רב יוסף האט איר געזאגט, חזי, דאנא ריפתא מעלייתא בעינא, קוק, איך האב ליב גוטע ברויט, זיפ די מעהל נארמאל, און זיפ עס נישט די אנדערע זייט אזוי מיטן שינוי אזוי ווי דו האסט געטוהן. זאגט די גמרא, דביתהו דרב אשי, נהלא קמחא אגבא דפתורא, זי האט געהאט א טיש מיט אזא לעכל אין דעם א כלי קיבול נארמאל, האט מען אריין געזיפט אינעם לעכל אינעם כלי קיבול, זי האט פארדרייט די טיש און געזיפט אויף די אנדערע זייט פון טיש און געמאכט א שינוי, אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, הא דידן, ברתיה דרמי בר חמא, מיין פרוי איז א טאכטער פון רמי בר חמא, ורמי בר חמא מרא דעובדא הוה, ער האט שטארק מדקדק געווען אין זיינע מעשים, ואי לאו דחזיא מבי נשא לא הוה עבדא, ווען נישט זי וואלט אזוי געזען אין שטוב, וואלט זי אזוי נישט געטון, און מילא האט זי אוודאי אזוי בקבלה פון טאטן אזוי דארף מען זיך טאקע פירן. זאגט די משנה ווייטער, הולך אדם אצל חנווני הרגיל אצלו, א מענטש מעג גיין צו די געשעפטסמאן וואס ער איז היימיש מיט אים, און ער מעג אים זאגן ואומר לו תן לי ביצים ואגוזים במנין, געב מיר אזויפיל ביצים אזויפיל אגוזים, שכן דרך בעל הבית להיות מונה בתוך ביתו, די דרך פון א באלעבאס איז צו ציילן אין שטוב, וואס טייטש נישט קיין דרך מקח וממכר, אז מען זאגט א מספר, געב מיר דריי אייער, פיר אגוזים, דאס הייסט נישט דרך מקח וממכר, ממילא קען א מענטש גיין צו א היימישע געשעפטסמאן, וואס וועט אים טרויען אז נאך יום טוב וועט ער צאלן און נאך יום טוב וועט ער זיך אויסקומען א פרייז מיט אים, און ער קען אים זאגן געב מיר אזויפיל און אזויפיל פון די און די זאך. זאגט טאקע די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו, א מענטש קען גיין צו א פאסטוך וואס איז היימיש מיט אים, ואומר לו תן לי גדי אחד או טלה אחד, די זעלבע זאך אצל טבח הרגיל אצלו, ואומר לו תן לי כף אחת או ירך אחת, גיב מיר דאס שטיקל פלייש יענס שטיקל פלייש, אצל פטם הרגיל אצלו, איינער וואס שטאפט עופות, און ער קען אים זאגן ואומר לו תן לי תור אחד או גוזל אחד, אצל נחתום הרגיל אצלו, ואומר לו תן לי כיכר אחד או גלוסקא אחד, גיב מיר די ברויט, גיב מיר די גלוסקא אַזאַ זיסע ברויט ואצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי עשרים ביצים חמשים אגוזים עשרה אפרסקין וחמשה רימונים ואתרוג אחד ובלבד שלא יזכיר לו סכום מידה די עיקר איז זאָל נישט זאָגן אַ מידה אַ מאָס גיב מיר אַ קב אַ קביים דאָס טאָר מען נישט רבי שמעון בן אלעזר אומר זאָגט ער מען מעג דערמאַנען אַ מאָס נאָר וואָס דען ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח זאָל נישט דערמאַנען אַ פּרייז אַזוי ווי מען האָט שוין געזען אין די פריערדיגע משניות הדרן עלך אין צדין הדרן עלך אין צדין הדרן עלך אין צדין